עמערדזשענסי מעלדונג, מען טאר נישט וואוטן פאר הילערי קלינטאן אויך נישט פאר סאנדערס, די משחיתים ארבעטן צו פארדארבן אלעמען, אין די פאבליק סקולס לערנען זיי שוין פון גאר יונג קעגן די רצון פון די עלטערן, אז תועבה איז נארמאל און התנגדות דערצו איז דיסקרימינעישאן, מיטן ציל אז אויך רעליגיעזע זאלן נישט מעגן רעדן און לערנען קעגן תועבה. אויך איז דא א סכנה אז די פעדעראלע גאווערמענט זאל באלעבאטעווען אויפן גאנצן חינוך, זשעבראוסקי, קארלוטשי, דזשעפי פון ראקלענד האבן געספאנסערט א ביל אז אלע מוסדות זאלן דארפן לערנען די זעלבע סעקולערע לימודים און אויך אזויפיל שעות ווי די פאבליק סקולס אין זייער דיסטריקט. דאקטוירים טארן נישט היילן דאס יונגווארג פונעם מושחת'ע לעבן. זיי קענען פארלירן די לייסענס פאר דעם. די ארגאניזאציע דזשאונעס אין זשערזי סיטי, וואס האבן אסאך ארויסגעשלעפט פון שאלפאכטעס, האט מען זיי צוגעשפארט. די טרענסזשענדער גזירה פון תערובות אין פאבליק רעסטרומס קעגן דעם ווילן פון אנשטענדיגע מענטשן. אוי וויי, וויפיל אידישע קינדער לעבן היינט אין הפקרות און שמוץ לא עלינו. די קאנסערוואטיווע סטעיטס וואס אקצעפטירן נישט תועבה זענען געבויקאט, די לינקע פרובירן צוצונעמען פון די סטעיטס ביליאנען דאלארן וואס די פעדעראל גיבט פאר אלע אנדערע סטעיטס, די פרידאם אף רעלידזשען ווערט צוביסלעך אויסגעריסן חלילה. קלינטאן אויך סאנדערס האבן צוגעזאגט צו געבן פאר די משחיתים נאך מער כוחות, מען טאר פאר זיי נישט וואוטן, ובזכות זה